ברוך השם. מסכת בבא קמא, דף צדיק א' עמוד א', די שורה הייבט זיך אהן מיט דעם ווארט הוא. איבעיא להו, האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה, יש אומד לנזקין, דארף מען אפשאצן די זאך מיט וואס כ'האט געמאכט דעם שאדן, דעם שטיין וואס כ'האט געווארפן אים צי דאס קען מאכן דעם שאדן, או אדער אין אומד לנזקין. ביי נזקין דארף מען ניט אפשאצן די זאך צי די זאך קען מאכן דעם שאדן. וואס איז די שאלה? מי אמרינן צי זאגן מיר, לקטלא הוא דאמדינן,

בהכי נפקא נשמה בהכי לא נפקא נשמה, אבל לנזקין, אבער ביי נזקין שאצט מען נישט אפ, ווייל כל דהו, אמאל קען מען ווערן געניזיקט אפילו מיט א קליינע זאך אויכעט. או דילמא אדער לא שנא, אזוי ווי מיר זאגן מ'שאצט אפ למעשה שאצט מען אפ צי דער אבן איז ראוי להמית, די זעלבע זאך טוט מען אויך אפשאצן לנזקין. זאגט די גמרא תא שמע, כ'ל דיר ענטפערן, מיר האבן געלערנט מה בור שיש בו כדי להמית עשרה טפחים, אזוי ווי ביי בור איז מען מחויב אויף מיתה ווען ער האט כדי להמית ער איז טיף צען טפחים, סתם בור זאגט דער רש"י האט צען טפחים, אף כל שיש בו כדי להמית עשרה טפחים, אז כדי להמית דארף זיין די שיעור, נישט בלויז ביי בור נאר ביי די אנדערע זאכן וואס ווערט דארט דערמאנט, שיח און מערה דארף זיין די שיעור צען טפחים,

הוזק בו, אז דער בור איז געווען ווינציגער ווי צען טפחים און דער שור אדער דער חמור איז געווארן געשאדנט, חייב, דארף דער בעל הבור באצאלן. מאי לאו מיינסטו דען ניט ממטה למעלה קא חשיב, דאס וואס שטייט פחותים אז ס'איז ווינציגער פון צען הוזק בו חייב, מיינט מען מלמטה למעלה,

כל דהו אפילו דער בור איז נאר טיף א טפח צי ווינציגער איז מען שוין חייב, שמע מינה האסט דאך פון דעם א ראיה אין אומדין לנזקין, אז ביי נזקין טו איך ניט אפשאצן צי דער בור וואס איז טיף צוויי טפחים קען מאכן דעם נזק צי נישט, דער דין פון אומדן איז נאר ביי מיתה, ווייל אויב איך זאג מלמטה למעלה א בור פון איין טפח קען נישט מאכן קיין שאדן, זאגט די גמרא לא ניין,

ולעולם אימא לך, און אין אמת'ן וועל איך דיר זאגן, אז יש אומד לנזקין, ביי נזקין טוט מען אויך אפשאצן צי דיע זאך קען מאכן דעם נזק, וכל מידי ומידי, יעדע זאך, כי היכי דמיתזקא ביה בעינן, איך דארף אפשאצן צי דאס קען מאכן דעם שאדן וואס האט געמאכט. האב איך זיך די שאלה נישט פושט געווען. זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל זיך פושט זיין די שאלה וואס מיר האבן געפרעגט, צו יש אומד לנזקין אדער אין אומד לנזקין. הכהו על עינו, ער האט אים געגעבן א קלאפ אויף זיין אויג, וסימאו האט געמאכט בלינד דעם עבד כנעני, על אזנו האט אים געגעבן א קלאפ אויף זיין אויער, וחירשו האט אים געמאכט טויב, עבד יוצא בהן לחירות, גייט דער עבד ארויס פריי, תוס' ווייטער דף צדי"ק ח' עמוד א', דיבור המתחיל מתיב פרעגט תוספות א קשיא, אויב חירשו פארוואס גייט דער עבד ארויס פריי? עס דארף דאך זיין מומין שבגלוי ס'זאל זיין גלייך צו שן ועין, און אויב חירשו ווי איז דאס בגלוי? ענטפערט תוספות צוויי תירוצים, איין תירוץ זאל טאקע זיין ס'איז נישט קאנטיג ווען ער שלאפט אדער ווען ער שטייט אויף א ארט און ער שווייגט, אבער ווייל לויט זיין מנהג וואס ער פירט זיך איז קאנטיג ער איז טויב, הייסט עס מום שבגלוי. נאך זאגט תוספות, מען דארף נישט אז דער קלקול זאל זיין בגלוי, נאר דער אבר אין וועלכן ס'איז דא דער קלקול, דער אבר זאל זיין בגלוי. דעריבער זאגן מיר ער גייט ארויס. ווי איז אבער כנגד עינו ואינו רואה? ער האט געגעבן א קלאפ אין די וואנט כנגד נאר פון דעם קול זעהט ער נישט כנגד אזנו ואינו שומע, דעמאלט איז דער דין אין עבד יוצא בהן לחירות, גייט א עבד נישט ארויס פריי, און מיר ווייסן דאך א קול איז דאך דער כח פון מענטש דעם קול וואס א מענטש מאכט, מיר זעען דאך לגבי דעם לאו פון לא תחסום חסמו בקול, האט פארשלאסן זאל נישט עסן בקול פון דעם וואס האט אנגעשריגן חייב, צו ווי מיר האבן געלערנט אין אנפאנג צווייטן פרק סוס שצנף חמור שנער האבן מיר געזאגט איז מען חייב, מאי טעמא? פארוואס לערנט מען דא אז כנגד עינו ואינו רואה? גייט דער עבד נישט ארויס פריי? לאו מיינסטו דען ניט משום דבעינן אומדנא, ווייל מען דארף אפשאצן, און מיר ווייסן אז מיט א קול ווערט מען נישט בלינד, מיט א קול ווערט מען נישט טויב, און אויב דאס איז געשען, זיין מזל האט גורם געווען. ושמע מינה, פון דעם א ראיה יש אומדנא לנזקין, מען דארף אפשאצן. זאגט די גמרא לא ניין, אין אמת'ן קען איך זאגן אין אומדנא לנזקין. איי אויב אזוי כנגד עינו ואינו רואה כנגד אוזנו ואינו שומע, פארוואס גייט ער נישט ארויס פריי? משום דאמרינן, ווייל מיר זאגן, הוא דאבעית נפשיה, ער אליין האט זיך איבערגעשראקן. כדתניא מיר האבן געלערנט המבעית את חברו, איינער שרעקט איבער זיין חבר, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים. די בית דין קען אים נישט מחייב זיין, אבער בדיני שמים איז ער מחוייב, כיצד? תקע באוזנו, ער האט אריינגעבלאזן אין דעם אויער, וחירשו פטור.

פארוואס זאג מען דארטן תקע באוזנו וחירשו און ר'האט אים נישט געהאלטן איז ער פטור? דארף דאך לערנען ווייל איהו דאבעית אנפשיה איז דאך א ראיה אז ס'דא אזא סברה אז אין אמת'ן אין דעם כח פון אריינבלאזן איז דא אז זאל ווערן א חירש וראיה האסטו דאך אחזו ותקע באוזנו וחירשו חייב און דעמאלט ווען ער איז פטור ווייל מיר זאגן ער האט עס נישט געמאכט ער איז זיך אליין שולדיג ר'האט זיך דערשראקן. זאגט די גמרא תא שמע, איז זיך פושט זיין די שאלה וואס מיר האבן געפרעגט צו יש אומד לנזקין או אין אומד לנזקין, מיר האבן געלערנט חמשה דברים, די פינף זאכן נזק צער ריפוי שבת בושת, אומדין אותו טוט מען אפשאצן, ונותנים לו מיד, מען גיט אים גלייך אלעס, ריפוי ושבת גיט מען אים גלייך עד שיתרפא. וויפיל מען טוט אפשאצן וויפיל ס'איז ראוי עס דארף אים קאסטן די היילונג, און וויפיל צייט ער וועט זיין מיט דער קראנקייט אין בעט און ער וועט נישט קענען ארבעטן, און מען גיט עס אים גלייך. אמדוהו, מען האט אים אפגעשאצט, והיה מתנונה והולך, דערווייל האט זיך ארויסגעוויזן אז ער איז געוועזן מער צייט קראנק, אין נותנים לו גיט מען נישט צו אים אלא כמו שאמדוהו, נאר וויפיל מ'האט אים אפגעשאצט, אמדוהו מ'האט אים אפגעשאצט, והבריא, און ער איז געווארן געזונט אין א קורצערע צייט, מ'האט אים אפגעשאצט צען טעג ארום וועט ער ווערן געזונט, מ'גיט אים ריפוי שבת פון צען טאג, און ער איז געווארן געזונט אין פינף טעג, נותנים לו כל מה שאמדוהו, גיט מען אים וויפיל מ'האט אים אפגעשאצט, ווייל מיר זאגן ווי די גמרא זאגט ווייטער, משמיא פון הימל האט מען אויף אים געהאט רחמנות. שמע מינה איז דאך פון דא א ראיה יש אומד לנזקין אז מען דארף אפשאצן, איך זעה דאך אז מען שאצט אפ. זאגט די גמרא, פון דא איז נישט קיין ראיה, למימד גברא אפשאצן דעם מענטש, כמה ליקצר מיהא מכה, וויפיל ער וועט ליגן קראנק אין בעט פון דער מכה, כמה לא מקצר וויפיל ער וועט נישט זיין קראנק, לא קא מבעיא לן, דאס איז נישט קיין שאלה, דודאי אמדינן מ'טוט זיכער אפשאצן, ווי דער שיטה מקובצת זאגט, ווייל איך האב מורא פאר א רמאה, אין אמת'ן קען ער אראפגיין פון בעט פריש און געזונט, נאר ער וועט וועלן אז דער מזיק זאל מער באצאלן, דעריבער מוז איך אפשאצן וויפיל דער מענטש איז קראנק צו ליגן אין בעט. איז דאס זיכער טוט מען אפשאצן כי קא מבעיא לן, ווען איז אונז די שאלה למימד חפצא, צו מען דארף אפשאצן די חפץ, די זאך מיט וועלכן מען האט געמאכט א שאדן, אי עביד האי נזקא צו עס קען מאכן דעם שאדן או לא אדער נישט, פרעג איך דיר מאי ווי איז דער דין.

מען קען די פויסט מיט וועלכע האט געגעבן דעם קלאפ ברענגען דעם בית דין מ'וועט אפשאצן צו דורך דער אגרוף קען מען מאכן די חבלה און אויב ס'נישט ראוי וועט מען נישט באצאלן ווייל איך זאג אז די סיבה איז נישט געוועזן דער קלאפ אף כל אזוי יעדע זאך מיוחד דארף זיין א זאך שמסור לעדה ולעדים אז די סנהדרין און די עדות זאלן דאס אפשאצן, און דער פסוק רעדט זיך דאך ביי נזקין, שטייט והכה איש את רעהו באבן או באגרוף ולא ימות, שמע מינה איז פון דעם א ראיה, יש אומד לנזקין שמע מינה, אז ביי נזקין איז אויך דער דין אז מען טוט אפשאצן די חפץ צי מיט אזאן זאך קען מען מאכן דעם שאדן, און אויב מען קען נישט מאכן, זאגן מיר די סיבה איז נישט דער מזיק, נאר די שוואכקייט פון דעם מענטש האט דאס אויפגעברענגט. אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט, אמדוהו, מ'האט אים אפגעשאצט. אויף א צייט אויף צען טעג דארף ער ליגן אין בעט, דארף מען באצאלן די שבת אויף צען טעג, והבריא, ער איז געווארן געזונט אין פינף טעג ארום, נותנין לו גיט מען צו אים כל מה שאמדוהו, אלעס וואס מען האט אים אפגעשאצט, מסייע ליה לרבא איז פון דעם א ראיה צו רבא'ן, דאמר רבא רבא האט געזאגט, האי מאן דאמדוהו לכולי יומא, מען האט אים אפגעשאצט אז ער וועט נישט קענען ארבעטן א גאנצן טאג, און ער דארף געבן אים דעם שבת פון א גאנצן טאג, ואיתפח לפלגא דיומא, און געווארן געזונט אינמיטן טאג. וקא עביד עבידתא און ער טוט ארבעטן און ער פארדינט יהבינן ליה דכולי יומא, דארף מען אים געבן די שבת פון דעם גאנצן טאג, מן שמיא הוא דרחמי עליה דאס וואס ער איז געווארן געזונט, פון הימל האט מען אויף אים געהאט רחמנות. רש"י. אין דער משנה האבן מיר געלערנט רקק, ער האט געשפיגן, והגיע בו הרוק, און די שפייעכץ האט דערגרייכט בו, אין אים. אדער ווי שטייט דארט ווייטער, והעביר טליתו ממנו, איז דער דין איז ער חייב פאר בושת. אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, לא שנו, דאס איז נישט געווארן געלערנט אלא בו, ער האט געשפיגן אין דעם גוף פון דעם מענטש, אבל בבגדו, ער האט אראפגעשפיגן אויף זיין מלבוש, לא, באצאלט ער נישט קיין בושת. פרעגט די גמרא, וניהוי כי בייש בדברים, זאל עס האבן דעם דין ווי ער פארשעמט יענעם מיט ווערטער? אמרי במערבא משמיה דרבי יוסי בר אבין, האט מען געזאגט אין ארץ ישראל אין נאמען פון רבי יוסי בר אבין זאת אומרת פון דא איז א ראיה ביישו בדברים ער האט יענעם פארשעמט מיט ווערטער פטור מכלום טוט אים די בית דין נישט מחייב זיין בבושת און נישט די טייטש איז אז ביישו בדברים איז דאס א קליינע עבירה פארקערט גאר המלבין חברו ברבים ווערט אויך אנגערופן איינס פון די הארבסטע זאכן פון די וואס האבן נישט קיין חלק אין די שיטה און אנדערע ראשונים זאגן כאטש די גמרא זאגט דא פטור מכלום אבער מען גיט עס איבער צו דעם בית דין אז די בית דין זאל זעהן ווי די זאך איז לפי הצורך ולפי הזמן און מען זאל אים קנס'ענען, אין ירושלמי ווערט דערמאנט אין בבא קמא פרק ח' הלכה ח' אז איינער פארשעמט א תלמיד חכם מיט ווערטער איז ער חייב, מען האט איינעם געקנס'עט מיט ליטרא זהב. נאך מער. די מאירי ברענגט אראפ בשם גדולי המחברים, גדולי המחברים מיינט ער דעם רמב ם, אז דער רמב ם הלכות חובל ומזיק פרק ג' הלכה יט א' זאגט אז קבלה בידם על דעם קנס וואס ביישו בדברים, מען טוט עס גובה זיין אפילו אין חוץ לארץ אויך. נאר וואס דען אז יענער איז מוחל איז ער מוחל, אבער נישט די טייטש וואס שטייט דא אין גמרא פטור מכלום ער האט נישט קיין עבירה, פארקערט גאר די עבירה גאר הארבע, והא ראיה מ'איז גובה אין בבל אויכעט. אין די משנה האמער געלערנט הכל לפי כבודו. פריער ווערט דערמאנט אין די משנה רבי יהודה זאגט פאר רבי יוסי הגלילי התוקע לחבירו מנה, ער גיבט אים א פאטש מאתים, און מ'האט אים פארשעמט, תלש בשערו רקק והגיע בו, גיט מען ארבע מאה זוז. נאכער פירט ער אויס זה הכלל, הכל לפי כבודו וכו'. איבעיא להו האבן די בני ישיבה געפרעגט תנא קמא וואס ער זאגט הכל לפי כבודו לקולא קאמר, ער גייט דאס זאגן לקולא? אז דעם סכום וואס כ'האב פריער געזאגט הונדערט, צוויי הונדערט, פיר הונדערט, דאס גייט ארויף ביי א עושר ביי זייער א מכובד'יגער מענטש, אבער ווי וועט זיין דער וואס איז נישט מכובד גיט מען ווינציגער? או אדער לחומרא קאמר, די גמרא מפרש, לקולא קאמר, אז דאס גיט מען נאר דווקא ביי א מכובד'יגן מענטש, אבער דאיכא עני עס איז דא א ארעמאן דלא בעי למשקל כולי האי, מען דארף נישט געבן אזויפיל. דאס וואס איך האב דיר געזאגט דעם דין, האב איך דיר געזאגט נאר ביי א בכבוד'יגן מענטש, או דילמא אדער לחומרא קאמר, דער תנא קמא זאגט לחומרא, דאס וואס איך האב דיר געזאגט האב איך געזאגט ביי א ארעמאן, אבער דאיכא עושר, ס'דא א עושר, דבעי למיתב ליה טפי, דאס וואס איך זאג תוקע באזנו הונדערט, ביי א עושר גיט מען מער, דאס וואס איך זאג ער גיט אים א פאטש צוויי הונדערט ביי א עושר גיט מען מערער. זאגט די גמרא תא שמע כ'וועל דיר ענטפערן מדקאמר רב עקיבא רב עקיבא זאגט אין די משנה אפילו עניים שבישראל רואין אותן אפילו די ארעמעלייט זעהט מען זיי כאילו הן בני חורין שירדו מנכסיהם ווי זיי זענען בני חורין וואס זענען אמאל געווען רייך און נאך זענען אראפ געגאנגען פון זייערע נכסים. וואס זיי ווערן דאך פארשעמט, שהן בני אברהם יצחק ויעקב, די עניים איז דאך אויך בני אברהם יצחק ויעקב, שמע מינה פון דעם א ראיה, תנא קמא לקולא קאמר שמע מינה, ווייל פון די ווערטער פון רב עקיבא זע איך דאך ער גייט מחמיר זיין אויפן תנא קמא, און דאך האט רב עקיבא נישט מחייב געווען לפריעת ראש אשה נאר ארבע מאות זוז, וואס זאגט ער מערער ווי די תנא קמא, איז דאך פון דעם א ראיה אז די תנא קמא איז מקיל, אז א ארעם מאן גיט מען נישט פריעת ראש אשה פיר הונדערט, דאס וואס האט געזאגט די תנא קמא פריעת ראש אשה פיר הונדערט דאס איז נאר ביי א מכובד'דיגן, אבער ביי א עני נישט, זאגט אים רב עקיבא ניין, ביי א עני גיט מען אויכעט פיר הונדערט, ווייל אויב כ'וועל זאגן די שיעור פון ארבע מאות פון תנא קמא, גייט ארויף אויף די פחות שבעניים, און הכל לפי כבודו, גייט מיר די תנא קמא מחמיר זיין, עשירים גיט מען מער, און רב עקיבא זאגט א עני שבישראל איז מען מחמיר, דארף מען דאך נעמען מער ווי פֿיר הונדערט, פארוואס האט ער נאר מחייב געווען פֿיר הונדערט? שמע מינה פון דעם א ראיה אז די תנא קמא זאגט לקולא אז דער דאס וואס דער תנא קמא זאגט פריעת ראש אשה פיר הונדערט מיינט מען א זייער מכובד, אבער א עני גיט מען דאס נישט, קומט צו גיין רב עקיבא און ער זאגט ניין א עני גיט מען אויכעט דאס. אין דער משנה האמער געלערנט די מעשה באחד שפרע ראש האשה וכו', שטייט אין דער משנה, אז ר' עקיבא האט אים מחייב געווען ארבע מאות זוז, אמר לו, האט דער מענטש געזאגט, רבי, תן לי זמן, גיב מיר א צייט ביז ווען איך דארף באצאלן ונתן לו זמן. פרעגט די גמרא, ומי יהבינן זמן, גיט מען דען א זמן? והאמר רב חנינא, רב חנינא האט דאך געזאגט, אין נותנים זמן לחבלות, ביי חבלות גיבט מען נישט קיין זמן, נאר ער דארף גלייך באצאלן, פארוואס האט רב עקיבא אים געגעבן א זמן? ענטפערט די גמרא, כי לא יהבינן ליה זמן לחבלות דחסריה ממונא, אז איין חבלה וואס האט מחסר געווען געלט גיבט מען נישט קיין זמן, אבל לבושת דלא חסריה ממונא, בושת וואס האט נישט געמאכט פעלן קיין געלט, יהבינן גיבט מען א זמן, איז דער רמב"ם, הלכות חובל ומזיק, פרק ב', הלכה כ', זאגט אז אויף בושת גיב איך אויך נישט קיין זמן. דאס וואס דא שטייט אין גמרא בושת גיט מען א זמן, מיינט מען דעמאלט ווען ס'איז געוועזן נאר בושת. פשטות נעמט עס דער רמב"ם פון לשון פון גמרא, די גמרא האט געדארפן זאגן כי לא יהבינן ליה זמן, לארבעה דברים.

שמרה, אין דער משנה שטייט ער האט איר געווארט עומדת על פתח חצרה וכו'. פירט אויס רב עקיבא האט אים געזאגט כאטש א חובל בעצמו אף על פי שאינו רשאי פטור אחרים שחבלו בו חייבים, הייסט עס אז א מענטש טאר אין זיך נישט חובל זיין פרעגט די גמרא והתניא מיר האבן דאך געלערנט אמר לו רב עקיבא רב עקיבא האט צו אים געזאגט צללת במים אדירים דו ביסט אראפ געגאנגען אין טיפע וואסער דאס הייסט דו האסט זיך גענומען א טיפע עצה והעלית חרס בידך פון טיפע וואסער נעמט מען ארויף פערל דו האסט נאר ארויף גענומען א חרס אדם רשאי לחבל בעצמו. זי האט געמעגט אין זיך חובל זיין, אבער דו אין איר טארסט נישט, איז דאך א קשיא ביי אונז אין דער משנה שטייט א מענטש טאר נישט אין זיך חובל זיין, אמר רבא זאגט רבא לא קשיא, כאן בחבלה, חבלה טאר מען נישט מאכן, כאן בבושת, זיך פארשעמען מעג מען, פרעגט די גמרא, והא מתניתין בבושת, די משנה רעדט דאך פון בושת, איז דאך וקתני שטייט אין די משנה חובל בעצמו אף על פי שאינו רשאי פטור ווייזט דאך אויס אז בושת טאר מען אויך נישט, ענטפערט די גמרא הכי קאמר ליה רב עקיבא האט צו אים אזוי געזאגט לא מיבעיא בושת דאס איז א זיכערע זאך בושת דאדם רשאי לבייש את עצמו וואס א מענטש מעג זיך פארשעמען. און אנדערע טוען אים פארשעמען ווערן זיי מיט דעם נישט געפאטערט, אלא אפילו חבלה דאין אדם רשאי לחבל בעצמו, אפילו חבלה וואס א מענטש טאר זיך נישט חובל זיין, און אויב איך זעה דער מענטש איז זיך אליין חובל, זעה איך דאך איז אזוי מקולקל, ער איז נישט מקפיד אויף דעם, וואלט איך געוואלט מיינען ווען אנדערע זענען אים חובל זאל זיין פטור, דאך זאגן מיר, אחרים שחבלו בו חייבים, אנדערע וואס האבן אים חובל געווען איז מען מחוייב, אבער אין אמת'ן חבלה טאר א מענטש זיך נישט מאכן, בושת זיך פארשעמען מעג ער. רש"י. תוספות פרעגט, וואס איז די לשון החובל בעצמו אף על פי שאינו רשאי פטור? וואס פאסט זיך צו זאגן חייב אז איך זאל זאגן פטור? און אויב איך זאל לערנען טייטש פטור מיינט מען ס'קומט אים נישט קיין מלקות, אבער איך קען דאך אזוי נישט לערנען, ווייל ביי הקוצץ נטיעותיו אף על פי שאין רשאי פטור דארט מיינט מען נישט פטור ממלקות, ווייל ער איז דאך מחויב וועגן קוצץ אילנות טובות וואס די תורה טוט ווארענען, ואותו לא תכרת, וואס דאס איז דער ענין פון בל תשחית, ווי די גמרא זאגט אין מלקות, זאגט תוספות אז מען דארף זיך מדחיק זיין און זאגן אז פטור, מיינט ער נישט צו זאגן ער איז נישט חייב, ער מיינט אזוי אויך צו זאגן. כאטש ס'נישט דא קיין שום צד חיוב אויף דעם וואס כ'איז נישט חס על גופו, אבער אחרים שחבלו בו חייבין. נישט ער מיינט צו זאגן פטור אז ס'איז פטור נישט חייב, נאר ער מיינט צו זאגן אז ס'נישט דא קיין צד חיוב בכלל. נאך זאגט תוספות, אחרים שקצצו נטיעה איז דאך אין אמת'ן דא צוויי זאכן, אי ס'דא דריסה וואס מ'האט געמאכט שאדן געלט, און אויך מלקות על בל תשחית, און מיר ווייסן דאך אז מ'זאגט נישט לוקה ומשלם, מ'דארף נאר געבן מלקות. זאגט תוספות, דאס וואס שטייט אחרים שקצצו נטיעה חייבין דארף איך איינלערנען עס גייט ווי רב מאיר, וואס רב מאיר זאגט לוקה ומשלם אז מען גיט ביידע עונשים, ווייל אויב נישט ווי רב מאיר וועט מען נאר געבן מלקות אלץ דעם לא תכרות און קיין באצאלן וועט מען נישט דארפן, אדער איך וועל איינלערנען אז עס רעדט זיך לא התרו בו, מען האט אים נישט געווארנט וועגן דעם לאו ואותו לא תכרות, און אויב מען האט אים נישט געווארנט קומט דאך אים נישט קיין מלקות, דעריבער איז דא א חיוב אויף אים ער זאל באצאלן געלט. רש"י, אויבן דעם עמוד, לא מבעיא בושת, דאס איז א זיכערע זאך בושת דהואיל ואדם רשאי לחבל בעצמו, א מענטש מעג אין זיך לחבל, ער מעג זיך פארשעמען, כי בייש בעצמו, דער מענטש פארשעמט זיך אליין, ובייש באחרים, און אנדערע טוען אים פארשעמען, לא מיפטרי בהכי, ווערן זיי מיט דעם נישט געפטר'ט, זאגן זיי נאר איז א מענטש וואס דער מענטש הארט נישט קיין בושה, ער מעג זיך דאס טון, אבער זיי טארן אים נישט טון. אלא אפילו א חובל בעצמו חבלה ממש, נישט ער איז א חובל מיט בושות נאר חבלה ממש, דאינו רשאי בה, וואס א מענטש טאר דאס נישט טון, ואיכא למימר, איז דא א סברא צו זאגן, הואיל ומקולקל הוא, דער מענטש איז נישט קיין נארמאלער מענטש, דאינו מקפיד, ער איז נישט מקפיד וועגן חבלה, ער טאר נישט מאכן אין זיך קיין חבלה, דאך מאכט ער אין זיך חבלה, וואלט איך געוואלט מיינען לא ניחייבו אחריני עלויה, ווען אנדערע זענען אים חובל אין אזא מענטש וואס דער מענטש מאכט אין זיך אליין א חבלה, זאלן די אנדערע נישט זיין מחוייב, ווייל איך זאג ס'איז נישט קיין נארמאלע מענטש, דאך זאגן מיר אפילו הכי חייבין. כאטש ער איז אין זיך אליין חובל, אבער אנדערע זענען אים חובל, זענען זיי מחוייב. פרעגט די גמרא, ואין אדם רשאי לחבל בעצמו, טאר א מענטש אין זיך אליין נישט מאכן קיין חבלה? והתניא, מיר האבן געלערנט, יכול, איך קען מיינען, נשבע להרע בעצמו, אז איינער האט געשוואוירן אז ער זאל זיך מאכן אליין שלעכטס, ולא הרע און האט נישט געמאכט שלעכטס, יהא פטור, זאל ער זיין פטור, אז אזוי דאך דער דין ביי שבועת ביטוי, ער שווערט ער זאל עסן און ער עסט ניט, ער שווערט ער זאל נישט עסן און ער עסט, דארף ער ברענגען א קרבן, וואלט איך געוואלט מיינען ווען ער שווערט זיך צו מאכן שלעכט האט זיך נישט געמאכט שלעכט יהא פטור זאל ער זיין פטור פון קרבן שבועת ביטוי תלמוד לומר שטייט אין פסוק להרע או להיטיב די שבועה איז חל להרע להיטיב מה הטבה רשות הטבה רעדט זיך א דבר הרשות נישט ביי א דבר מצוה א די שבועה איז נאר חל אויף א דבר הרשות, א אף הרעה רשות, איז די זעלבע זאך הרעה רשות איז חל די שבועה, אביא טו איך מרבה זיין פון דעם, נשבע להרע בעצמו ולא הרע, ער האט געשוואוירן זיך צו מאכן שלעכט און האט נישט געמאכט שלעכט, איז ער מחוייב וועגן שבועת ביטוי, זע איך דאך פון דעם א אז א מענטש מעג מאכן אין זיך א חבלה, ווייל איך האב געלערנט יעצט פשט אז דאס וואס מען מיינט להרע מיינט מען מאכן אין זיך א חבלה, אמר שמואל, האט שמואל געענטפערט, ניין, א חבלה טאר מען נישט מאכן, נאר דאס וואס דא א שטייט נשבע להרע בעצמו, באשב בתענית, ער שווערט להרע בעצמו אז ער זאל פאסטן. פרעגט די גמרא, ווי קענסטו זאגן אז להרע מיינט מען אשב בתענית, דכוותה גבי הרעת אחרים, די זעלבע זאך, דארטן ווערט דערמאנט נאכדעם נאך א זאך, יכול נשבע להרע לאחרים ולא עשה, איך וואלט געוואלט מיינען ער שווערט מאכן שלעכט אנדערע און ער האט נישט געמאכט יהא חייב, תלמוד לומר להרע או להיטיב, מה הטבה רשות אף הרעה רשות און מאכן שלעכט אנדערע האט ער נישט קיין רעכט. דארף איך דאך טייטשן די הרעת אחרים די זעלבע זאך ווי להרע לעצמו דארפסט דאך אויך טייטשן להשיבם בתענית, זיי אוועקזעצן זאלן פאסטן. אחרים מי מותיב להו בתעניתא? קען ער צווינגען אנדערע זאלן פאסטן? כ'מוז דאך טייטשן ביי אחרים נישט תענית, נאר ממש מאכן א חבלה. זאגט די גמרא אין יא, ס'קאן זיין להשיבם בתענית, דמהדק להו, ער וועט זיי פארשליסן באנדרונא, ער וועט זיי פארשליסן אין א רום, זאלן נישט האבן וואס צו עסן. אבער אן אמת'ן חבלה איז אסור. פרעגט די גמרא, והתניא מיר האבן דאך געלערנט איזה הרעת אחרים? וועלכעס הייסט הרעת אחרים וואס מיר זאגן די שבועה איז נישט חל? אכה פלוני איך וויל שלאגן דעם מענטש, ואפצע את מוחו און צושפאלטן זיין מח, איז דעמאלט איז נישט חל די שבועה ווייזט אויס, אבער הרעת עצמו איז יא חל, רעדט זיך דאך הרעת עצמו אין זעלבן אופן וואס עס רעדט זיך הרעת אחרים, הרעת אחרים מיינט מען חבלה וואס איז נישט חל די שבועת ביטוי, איז הרעת עצמו איז חל און דאס ווערט אנגערופן רשות אז ער מעג. אלא זאגט די גמרא תנאי היא אין דער זאך איז דא א מחלוקת פון תנאים דאיכא למאן דאמר אין אדם רשאי לחבל בעצמו ביי אונז אין דער משנה שטייט אין אדם רשאי לחבל בעצמו ואיכא מאן דאמר, און דארט אין די גמרא אין שבועות האלט אדם רשאי לחבל בעצמו. פרעגט די גמרא, מאן תנא דשמעינן ליה דאמר אין אדם רשאי לחבל בעצמו, ווער איז דאס דער תנא? וואס איז די שאלה? שטייט דאך בפירוש אין דער משנה ווער עס זאגט אזוי, רב עקיבא זאגט אזוי, וואס פרעגט די גמרא מאן טעמא? דארף מען לערנען אזוי א פשט זאגט תוספות אז דאס וואס די גמרא זאגט תנאי היא מיינט מען ר' עקיבא פון די משנה און ר' עקיבא אין די ברייתא קריגן זיך תנאים קריגן זיך אליבא דר' עקיבא דער תנא אין די משנה האלט אליבא דר' עקיבא אין אדם רשאי לחבל בעצמו און דער תנא פון דער ברייתא וואס ווערט דערמאנט סוף עמוד א', אדם רשאי לחבל בעצמו, ער לערנט אליבא דר' עקיבא אדם רשאי לחבל בעצמו, און איך דארף נישט צוקומען צו די פריערדיגע תירוצים, און שוין יעצט גוט מאן תנא דשמעינן ליה דאמר אין אדם רשאי לחבל בעצמו, ווער איז דער תנא פון דער משנה וואס ער לערנט אליבא דר' עקיבא אין אדם רשאי לחבל בעצמו, אילימא וועסטו וועלן זאגן, האי תנא דער תנא, דתניא מיר האבן געלערנט, שטייט אין פסוק ואך את דמכם לנפשותיכם, אייער בלוט צו אייער לעבן פון אייך אליין אדרוש, וועל איך פארשן. רב לאזאר אומר זאגט רב לאזאר מיד נפשותיכם פון אייך אליין אדרש את דמכם וויל איך פארשן אייער דם זעה איך דאך פון דעם אויף אז א מענטש טאר נישט אין זיך חובל זיין אז רב לאזאר האלט א מענטש טאר נישט אין זיך חובל זיין זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין ראיה קען זיין רב לאזאר האלט א מענטש מעג יא אין זיך חובל זיין נאר דאס וואס ער זאגט מיד נפשותיכם אדרש את דמכם ודילמא קטלא שאני, זיך דערהרגענען דער מענטש זיך אליין, דאס זאגט דער פסוק מיד נפשותיכם אדרש את דמכם, אלא זאגט די גמרא האי תנא, דער תנא וואס ער לערנט אליבא דרב עקיבא א מענטש טאר נישט מאכן אין זיך א חבלה, דתניא מיר האבן געלערנט מקרעין על המת, מען מעג רייסן קריעה צורייסן די בגד ווען עס שטארבט א מת, ולא מדרכי האמורי, ס'איז נישט מדרכי האמורי, וואס ס'איז דאך דא א לאו פון בחוקותיהם לא תלכו. אמר רב אלעזר, האט רב אלעזר געזאגט, כאטש מען מעג דאך מקרע זיין על המת, שמעתי איך האב געהערט שהמקרע על המת יותר מדאי, ער רייסט מער ווי מען דארף, לוקה משום בל תשחית, איז אויב איך זע אז רב לאזאר האלט מען טאר נישט צערייסן א מלבוש, וכל שכן גופו, איז אוודאי אוודאי חובל זיין אין דעם אייגענעם גוף טאר מען אוודאי נישט. זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין ראיה, ודילמא בגדים שאני, בגדים טאקע טאר מען נישט פארניכטן, אבער זיין גוף מעג מען, דפסידא דלא הדר הוא אז מען צערייסט א בגד ס'איז א שאדן וואס גייט נישט צוריק, אבער זיין גוף וועט זיך אויסהיילן. כי הא אזוי ווי דרבי יוחנן קרא למאני, רבי יוחנן האט גערופן זיינע מלבושים מכבדותא, דורך די מלבושים האט דער מענטש כבוד, ס'דא א ווארט אין רוסלאנד, אויף רוסיש איז עס, מען באגעגנט א מענטש לויט זיינע קליידונג, און באגלייטן טוט מען אים לויט זיין שכל. איידער מען קען דעם מענטש, גיט מען אפ כבוד לויט זיינע מלבושים,

אין דעם קערפער וועט זיך עס אויסהיילן וזה אינו מעלה ארוכה, אבער די בגדים ווערן צוריסן היילט זיך עס נישט אויס, ס'איז פסידא דלא הדר, ממילא איז דאך נישט קיין ראיה פון רב לאזאר'ן, רב לאזאר זאגט טאקע מלבושים טאר מען נישט צורייסן, אבער ווער זאגט מען טאר נישט חובל זיין אין דעם גוף? אלא זאגט די גמרא האי תנא דער תנא דאס דתניא מיר האבן געלערנט. אמר רבי אלעזר הקפר ברבי, ס'ווארט ברבי טייטשט רשי אנדערע ערטער דער אדם גדול. מה תלמוד לומר, וואס שטייט אין פסוק ביי א נזיר וכפר עליו, מ'זאל אויף אים פארגעבן, מאשר חטא על הנפש, ער זאל האבן א כפרה וואס ער האט געזינדיגט על הנפש, אויף דעם מענטש, וכי באיזה נפש חטא זה, אין וועלכן נפש האט ער געזינדיגט? אלא שציער עצמו מן היין, ער דארף האבן א כפרה אויף דעם וואס ער האט זיך מצער געווען פון וויין, והלא דברים קל וחומר, דאך שוין א קל וחומר, מה דאך זה דער נזיר שלא ציער עצמו אלא מן היין האט זיך נישט מצער געווען נאר פון וויין, נקרא חוטא, ווערט ער אנגערופן חוטא, המצער עצמו מכל דבר, דער וואס זיך מצער פון אלעס, ער איז זיך מסגף, פארפייניגט זיך בתענית, על אחת כמה וכמה איז אוודאי און אוודאי אז ער הייסט חוטא, איז אויב איך זאג מען טאר נישט פאסטן, מען טאר זיך נישט מצער זיין, איז דאך די זעלבע זאך טאר א מענטש נישט מאכן אין זיך קיין חבלה. דער מאירי זאגט אז אפילו מיר זאגן אין אדם רשאי לחבל בעצמו, אבער בושה, דער מענטש זאל מאכן אין זיך בושה, דאס מעג ער יא. פאקט איז, יעצט דארף איך דאך נישט צוקומען צום פרידיגן תירוץ אז ס'איז א חילוק פון חבלה ביז בושת, אז חבלה איז אסור און בושת מעג מען. יעצט האב איך דאך געזאגט אנאהענג נאך אזוי זאגט דער מאירי וואלט א מסקנא הלכה אז א מענטש טאר נישט אין זיך חובל זיין, אבער זיך פארשעמען דאס מעג ער. רשאי. אין דער משנה האמער געלערנט הקוצץ נטיעותיו, ער האקט אפ זיינע ביימער אף על פי שאינו רשאי פטור, און אחרים חייבים. תני רבה בר בר חנה קמיה דרב, רבה בר בר חנה האט געלערנט פאר רב'ן, ראובן מאנט צו שמעונ'ען, ער זאגט צו אים, שורי הרגת, דו האסט דערהרגעט מיין שור, נטיעותי קצצת, דו האסט מיינע ביימער אראפגעשניטן, ענטפערט שמעון, אתה אמרת לי להרגו, דו האסט מיר געהייסן כ'זאל הרג'נען דעם שור, אתה אמרת לי לקוצצו, דו האסט געהייסן כ'זאל אפשניידן די בהמה, איז דער דין פטור, דארף ער נישט באצאלן. אמר ליה, האט רב געזאגט צו רבה בר בר חנה, אם כן, אז איך גלייב אים, לא שבקת חיי לברייתא, לאזט נישט איבער קיין לעבן פאר מענטשן, כל כמיניה, דארף איך דען אים גלייבן? אמר ליה האט אים רבה בר בר חנה געזאגט איסמייה איך וועל עס אויסמעקן איך וועל דאס נישט לערנען אמר ליה האט אים רב געזאגט ווייל ער האט דאס געהערט אז זיין ברייתא לא דארפסט עס נישט אויסמעקן תתרגם מתניתך מיר וועלן איינטייטשן דיין ברייתא אז דא רעדט זיך בשור העומד להריגה א שור וואס ער שטייט מען זאל אים הרג'ענען א שור וואס האט דערהארגעט א מענטש, וואס דעם שור קומט סקילה, ובאילן העומד לקציצה, א בוים וואס מען דארף אים אפשניידן, אדער ס'איז אן אשרה, אדער ס'איז א בוים וואס ער בייגט זיך אריבער רשות הרבים, און ס'איז א סכנה אז ער וועט אראפפאלן אויף מענטשן. דעמאלט זאגן מיר פטור. פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי מאי קא טעין ליה, וואס מאנט ער פון אים, ער האט דאך גארנישט ניט געמאכט קיין שאדן, דעם שור דארף מען דאך סיי ווי דערהרגענען, די נטיעות דארף מען דאך סיי ווי אפהאקן. ענטפערט די גמרא דאמר ליה, דער בעל הבית זאגט צו אים, אנא בעינן למעביד הא מצוה, איך וויל טון די מצוה, און אויב דער אנדערער טענה'ט אתה אמרת לי להורגו, נעמען מיר אן, מסתמא זאגט ער אמת, ווייל דאס שטייט דאך אז מען זאל הרג'ענען דעם שור, מען זאל אפהאקן די נטיעות, איז ער נישט אזוי מקפיד אז א צווייטער וועט עס טון, נאר האט פארגעסן די זאך, טא וואס מאנט ער דאך ביי אים? דתניא מיר האבן געלערנט שטייט אין פסוק ושפך וכיסה, דער וואס טוט שעכטן די חיה אדער די עוף זאל צודעקן די בלוט, מי ששפך יכסה, דער וואס האט געשאכטן ער זאל צודעקן. און מעשה באחד ששחט, ס'איז געווען א מעשה אז איינער האט געשאכטן וקדם חברו וכיסה, האט זיך געפעדערט זיין חבר און ער האט אים געמאכט די מצוה פון כיסוי הדם, וחייבו רבן גמליאל, ליתן לו עשרה זהובים, האט רבן גמליאל אים מחייב געווען ווייל ער האט פון אים צוגענומען די מצוה אז זאל אים באצאלן צען זהובים. זאגט תוספות אין פרק כיסוי הדם ווייזט אויס אז דאס איז שכר ברכה. פרעגט תוספות אויב אזוי די שכר פון מצוה אליין ווי איז אוועקגעגאנגען פארוואס באצאלט ער נישט אחוץ די צען זהובים פאר שכר ברכה שכר מצוה זאגט תוספות די מצוה און די ברכה איז איין זאך כאטש שור העומד להריגה און אילן העומד לקציצה איז דא שכר מצוה כאטש דארט איז נישט דא קיין ברכה דאך שכר מצות כיסוי און ברכה און נישט מער נאר י' זהובים, און די שכר פון בענטשן אז מען האט אים צוגענומען, דארט איז דא פיר ברכות, איז עס פערציג זהובים, און תוספות ברענגט אראפ א מעשה, מען האט איינעם אויפגערופען צו די תורה, איז געקומען צו גיין א אנדערער האט זיך געפעדערט, האט ער יענעם געמאכט שאדן צוויי ברכות, די ברכה פאר קריאת התורה, די ברכה נאך די תורה. האט מען געפרעגט רבינו תם, האט רבינו תם געזאגט אז זאל אים געבן א תרנגולת צו שעכטן, וועט ער האבן צוויי ברכות, די מצוה פון שחיטה און די מצוה פון כיסוי הדם, אנשטאט די צוויי ברכות וואס ער האט צוגענומען. און דעם ר"י געפעלט נישט דער טעם, אויב אזוי פארוואס האט אים רבן גמליאל מחייב געווען עשרה זהובים? אבער די קשיא לכאורה קען מען פארענטפערן, ער האט נישט געהאט קיין תרנגולת, ער האט אים געזאגט גיב עשרה זהובים, אבער ער זאל האבן א תרנגולת, קען ער אים טאקע געבן. נאך א טעם האט אים דער רבינו תם געפטר'ט, ווייל ער ענטפערט אמן, און ס'איז גרעסער דער וואס ענטפערט אמן, מער אווי דעם וואס מאכט די ברכה, נאך האט דער רבינו תם געזאגט אז דאס איז נישט קיין ענין פון ממון, נאר דאס איז א ענין פון קנס, אין בבל טוט מען נישט משפט'ן א זאך וואס איז נישט דא חסרון כיס, ווי די גמרא האט געזאגט פריער. אמר רב, האט רב געזאגט, דיקלא א טייטלבוים דטעין קבא, וואס וואקסט אויף אים איין קב טייטלען, אסור למקצציה, טאר מען אים נישט אפהאקן, די שיטה זאגט אז מען מיינט אז נאך די הוצאות וועט מען בלייבן נאך רווח פון דעם בוים איין קב טייטלען, זאגט די גמרא מיתיבי, וועל איך דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט כמה יהא בזית, וויפיל זאל וואקסן איילבירטן אויף דעם זית, ולא יקצצו מען זאל אים נישט אפהאקן, רובע, אז וואקסט דארט א רובע הקב. א פערטל קב, וואס זאלסטו וואס האט רב געזאגט אז די שיעור איז א קב? ענטפערט די גמרא, שאני זיתים דחשיבי, זיתים זענען חשוב איז דארט די שיעור רובע הקב. אמר רב חנינא, האט רב חנינא געזאגט, לא שכיב שיבחת ברי, מיין זון שיבחת איז נישט געשטארבן אלא דקץ תאינתא, נאר האט אפגעהאקט א פייגן בוים בלא זמנה, ס'איז נישט געווען די צייט אפצוהאקן ווייל דער פייגן בוים האט נאך געגעבן פירות. אמר רבינא, האט רבינא געזאגט, ואם היה מעולה בדמים, אויב די געלט פון דעם בוים איז מער ווערט אויף אפצוהאקן, אויף צו בויען מיט דעם מער ווי די פירות וואס עס גיט. מותר, מעג מען אפהאקן. תניא נמי הכי, האט מען אויך אזוי געלערנט. שטייט אין פסוק, רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא, דעמאלט אז ווען דו טוסט באלאגערן די שטאט זאלסטו, מעגסטו אפהאקן דעם בוים, איז דאך שווער די אריכות פון פסוק, ס'האט געדארפן שטיין רק אשר לא הוא מאכל, זאג איך אז דער פסוק רעדט פון צווייערליי ביימער, רק עץ אשר תדע זה אילן מאכל, דו מעגסט אפהאקן א בוים וואס ער גיט פרוכט, כי לא עץ מאכל הוא, זה אילן סרק, דו מע, דו מעגסט אפהאקן א אילן סרק, א בוים וואס גיט נישט קיין פרוכט, וכי מאחר שסופינו לרבות כל דבר, אז מיר זאגן איך בין מרבה, יעדע בוים מעג איך אפהאקן ווען איך טו באלאגערן די שטאט און איך דארף עס האבן צו די מלחמה, מה תלמוד לומר כי לא עץ מאכל, וואס דארף מען די פסוק זאגן כי לא עץ מאכל, להקדים סרק למאכל, דאס ערשטע זאל איך נעמען ביימער וואס זי גיבן נישט קיין פרוכטן, און אויב דאס איז נישט גענוג פאר מיר זאל איך נעמען אנדערע ביימער וואס זיי גיבן פרוכטן. יכול קען איך מיינען אפילו מעולה בדמים, אפילו דער בוים איז בעסער פאר א באלקן צום בויען מער ווי פירות, זאל איך אויך זאגן אז סרק זאל זיין פריער פאר א אילן פרי תלמוד לומר זאגט דער פסוק רק רק איז א מיעוט ניט שטענדיג ביסטו מקדים א סרק אמאל איז דו האסט א אילן סרק און דו האסט אויך א בוים וואס דער בוים גיט פרוכטן דאך זאלסטו מעגסטו אפהאקן פריער דעם בוים וואס גיט פרוכטן ווען אז דער בוים וואס גיט פרוכטן ווען איך נעם דעם בוים אויף בנין איז ער מער ווערט. דערציילט די גמרא א מעשה, שמואל אייתי ליה אריסיה, שמואל'ן האט געברענגט זיין אריס תמרי טייטלען, א אריס ווערט אנגערופן, שמואל האט געהאט א פעלד מיט ביימער, האט ער עס אוועק געגעבן צו איינעם ער זאל עס איבערארבעטן, און מיט די פירות טוט מען זיך טיילן, וויאזוי מען רעדט זיך צונויף, אכיל שמואל האט געגעסן די טייטלען טעים בהו טעמא דחמרא, ער האט געהאט אין די טייטלען א טעם פון וויין. אמר ליה האט שמואל געזאגט צום אריס, מאי האי, וואס איז דאס, פארוואס פיל איך אין דעם מויל וויין? אמר ליה האט אים דער אריס גענטפערט, ביני גופני קיימי,

איין טייטש איז מקורייהו זייער מקור, ברענג מיר די ווארצלען, רייס אויס די ביימער פון תמרים. נאך א טייטש איז אייתי לי, ברענג מיר מקורייהו זייער קור, דאס איז דאס וואס וואקסט ארום די ווארצלען און דאס איז ווייך צו עסן. ער מיינט אויך צו זאגן די זעלבע זאך, זעה נעם ארויס די ווארצלען פון די טייטל ביימער

וואס מען מאכט פון דעם וויין און מען פארקויפט קני דקלי, קען מען קויפן לאנד וואו עס וואקסט טייטלביימער דקלי, פון דעם רווח וואס מען האט פון די טייטלביימער לא קני גופני, קען מען נישט קויפן קיין וויינשטאק, ווייל דער רווח פון די דקלים איז א קליינער, און יעצט מאכן דאך די תאלי מאגער די גפנים, דעריבער רייס זיי אויס. רשי.